געוואלדיג געוואלדיג א געשמאקע שיחה, פשוט מתוק מדבש, די רבי נעמט די רש י ווען מען לערנט רש י ווי די רבי לערנט עס, קומט ארויס זייער אסאך שווערע שאלות אויף די רש י, וואס רש י אליין קומט אויס לכאורה איז קעגן די אלע כללים וואס ער אליין האט אוועק געשטעלט, און אויכעט קעגן אנדערע סארט כללים ווי מען לערנט דעם סדר ווי מען דארף ברענגען א פסוק פון אנדערע ערטער וועלכן פסוק דארף זיין פריערט און דער רבי וועט אויסגעפינען וואס רש י האט דא געקוועטשט און לויט דעם וועט אראפפאלן אלע שאלות און ס'פשוט געוואלדיג געשמאק יעדע זאך וואס רש י ברענגט איז שטימט יעדע ווארט מסודר און אזוי דארף זיין די תורה הייבט אן אין היינטיגע פרשה צו רעדן וועגן דעם ענין פון קרבנות. די ויקרא ווערט אנ, דער גאנצער חומש ויקרא ווערט דאך אנגערופן ספר הקרבנות, און ס'הייבט זיך אן מיט קרבן עולה. די ערשטע זאך וואס די תורה ברענגט אין ויקרא איז וועגן איש אדם כי יקריב מכם, די ערשטע זאך רעדט זיך וועגן א קרבן עולה וואס ס'ברענגט זיך פון א בהמה, און נאכדעם ברענגט די תורה א קרבן, ווען איינער ברענגט א קרבן עולה פון א עוף, פון א יונה אדער א תור. און אויף דעם שטעלט זיך רש י דא. דער רבי הייבט אן אין אות א', אין פסוק והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח, דאס איז דער פסוק אז דער כהן זאל נעמען דעם קרבן וואס יענער האט געברענגט, א קרבן פון א יונה אדער א תור, און ער ברענגט אים לעבן מזבח און דארטן מאכט ער מליקה, דאס הייסט אזוי ווי ס'איז דער ענין פון שחיטה איז דא דער ענין פון מליקה, וואס מיט זיינע פינגער, מיט די נעגל פון זיין פינגער ברענגט ער דעם ענין פון שחיטה, און דערנאכדעם איז ער עס מקטיר אויפן מזבח, און דערנאכדעם שטייט ונמצה דמו על קיר המזבח וואס באמת דאס ווערט געמאכט פריערט, נמצה דמו ווערט געמאכט פאר ער ברענגט אים אלס א קרבן אויפן מזבח. איז רש י מעתיק פון דעם פסוק די ווערטער ונמצה דמו, ער ברענגט אראפ פון חומש די ווערטער ונמצה דמו, און איז מפרש לשון מיץ אפיים, וועט מסביר זיין שפעטער וואס דאס איז, נאכדעם זאגט רש י כי אפס המץ, און כובש בית השחיטה על קיר המזבח והדם מתמצה ויורד. דאס וואס רש י ברענגט אראפ, ברענגט אראפ א פסוק מיץ אפיים, אפס המץ, און דערנאכדעם זאגט רש י ווי אזוי האט ער דאס געטאן, כובש בית השחיטה, ער קוועטשט דעם בית השחיטה אויף די וואנט פון מזבח, ער לייגט צו דעם עוף אויפן וואנט פון מזבח און ער קוועטשט אים, והדם מתמצה ויורד, און די דם ווערט אויסגעקוועטשט און ס'גייט אראפ אויפן מזבח. בפשטות קומט רשי דא אפצוטייטשן דעם ווארט ונמצה, ווען מען לערנט בפשטות די רשי, קומט רשי דא אפטייטשן דעם ווארט ונמצה, פארוואס דארף רשי אפטייטשן דעם ווארט ונמצה, ווייל א ווארט וואס שטייט נישט פריערט אין חומש, און איז בכלל נישט רגיל בתורה דער ווארט פון ונמצה, דעריבער איז ער מפרש, וואס מיינט דאס? אז דאס מיינט לשון מיץ אפיים, און כי אפס המץ כולו. וואס מיינט וואס ברענגט דא רש י? רש י ברענגט דא אז ס'איז דא א ס'איז דא א פסוק דא א פסוק אין משלי וואס רש י ברענגט אראפ דעם סוף פון דעם מיץ אפיים דער פסוק הייבט אן דארטן צו זאגן מיץ חלב יוציא חמאה און מיץ אף יוציא דם און רש י און דער משלי איז מוסיף און מיץ אפיים יוציא ריב. מיץ חלב יוציא חמאה, די מילך וואס ווערט אויסגעקוועטשט, וואס מ'נעמט ארויס פון די בהמה אדער פון דעם שעפס, איז מיץ, אז מ'קוועטשט דעם חלב ווערט חמאה, ווערט פוטער, ווי מאכט מען פוטער? מיט דעם וואס איז מיץ וואס מ'קוועטשט דעם חלב. די זעלבע זאך איז אויכעט אז ס'איז דא א אף, און אז מ'כאפט א קלאפ אויף דעם אדער מ'קוועטשט די נאז, קומט ארויס בלוט. די זעלבע זאך איז אויכעט רשי ברענגט דא אראפ מיץ אפיים יוציא ריב אז א מענטש נעמט דעם דעם כעס זיינעם וואס ער האט און ער קוועטשט אים און ער ברענגט אים ארויס אדער אין מחשבה אדער אין דיבור דאס ברענגט ארויס א מחלוקת וואס מער מען קוועטשט זיך אין דעם ענין פון וואס יענער האט אים געטון איינער האט אים געטון עפעס א עוולה און ער קוועטשט זיך אין דעם מער און מער ברענגט עס ארויס א ענין פון ריב דאס דער לשון מיץ אפיים, דאן האבן מיר דא דער פסוק וואס ער ברענגט אראפ פון פון ישעיה, ס'איז דא א פסוק אין ישעיה כי אפס המץ, ברענגט רש י אויכעט אלס א דוגמא אויף דעם ענין וואס מיינט, אפגעטייטשט דעם ווארט פון ונמצה, אז וואס מיינט דאס דארטן, אפס המץ, ווי רש י אליין טייטשט דארטן אפ, איז אפס המץ מיינט אז ס'האט זיך געענדיגט דער ענין פון דיין זאכן וואס דו ביסט געווען א גביר, רשי טייטשט עס אפ אין ישעיה, אפס המץ, דיין זאך וואס דו ביסט געווען, וואס דו ביסט געווען רייך פון דעם, דורך דיינע צאן ובקר, די שאף און די רינדער וואס דו האסט געהאט, האט זיך געענדיגט, אפס, ווי ברענגט עס ארויס דער פסוק, אפס המץ, ס'האט זיך געענדיגט דער ענין פון די חלב, און די מילך וואס קומט ארויס פון קוועטשן וואס מען נעמט דיינע צאן און בקר ברענגט ארויס ברענגט דאך ארויס מילך און דערנאכדעם ווערט פון דעם פוטער רעכעט איז עס האט זיך אויס געענדיגט ווי האט זיך געענדיגט דער ענין פון זיין עושר און דיין כבוד אז ס'האט זיך אויפגעהערט דער מץ די זאכן וואס קומט ארויס פון דיין בקר און צאן וואס דו פארקויפסט נעמסט ארויס חלב מאכסט פון דעם חמאה און דו פארקויפסט עס. זעה מיר אז אין ביידע ערטער מיץ אפיים איז קוועטשן דעם כעס און אפס המץ ס'האט זיך געענדיגט דער מילך מיט די חמאה וואס קומט ארויס דורך קוועטשן און נאכדעם איז רשי מסביר דעם ענין פון כובש בית השחיטה לויט דעם ווי מ'האבן ערשט פארשטאנען אין דעם פירוש פון רשי ווערט זעקס שאלות אויף די רשי ווי געזאגט אנהייב ווען מ'האט אנגעהויבן אז אין די רשי איז פשוט נישט צו פארשטיין די שאלות וואס דער רבי פרעגט אויף די רשי. דער רבי איז ממשיך און ער זאגט, מען דארף אבער פארשטיין, רש י קומט דא פשטות צו אפטייטשן דעם ווארט ונמצה וואס איז קיינמאל נישטא, און דערפאר ברענגט ער אראפ דעם די צוויי פסוקים, לשון מיץ אפיים און כי אפס המץ, דערנאכדעם גייט ער אויף כובש בית השחיטה ווי אזוי מען האט עס געטון. זאגט דער רבי זעקס שאלות, א', וואס איז דער קישור פון דער הסברה גלייך נאך דעם כובש בית השחיטה על קיר המזבח והדם מתמצה ויורד צום אפטייטש פון ווארט ונמצה? וואס איז די שייכות פון די צוויי זאכן וואס רש י זאגט זיי בהמשך אחד? רש י זאגט עס בהמשך אחד, ער טייטשט אפ דעם ווארט וואס דאס איז, דערנאכדעם זאגט ער ווי ער האט עס געמאכט, כובש בית השחיטה. לכאורה, אויב רש י איז אויסן צו מפרש זיין דעם אופן המיצוי, האט ער דאס געדארפט זאגן אין א באזונדערן דיבור המתחיל.

זעה מיר אז ווען רש י וויל זאגן צוויי זאכן אין דעם זעלבן אויף דעם זעלבן ווארט ברענגט ער עס אראפ מיט צוויי דיבור המתחיל. דא האט אויכעט געדארפט זיין לכאורה די זעלבע זאך, אראפברענגען דעם פון פסוק ונמצה דמו, און זאגן אז דאס איז ער מפרש לשון מיץ אפיים און כי אפס המץ, דאן נאכאמאל אראפברענגען ונמצה דמו און זאגן וואזוי ער מאכט עס. זייער א געשמאקע און א שווערע שאלה, וואס ברענגט ער ביידע אינעם זעלבן דיבור המתחיל? ב', א צווייטע שאלה, פארוואס דארף רש י ברענגען צוויי ראיות אויפן פירוש ונמצה און באנוגנט זיך נישט מיט איינע פון זיי? וואס דארף ער האבן צוויי ראיות, לשון מיץ אפיים און אפס המץ, איינע פון זיי וואלט געווען גענוג, וואס דארף מען האבן צוויי? רש י ברענגט נישט סתם אזוי צוויי ראיות, אדער צוויי פון צוויי ערטער, וואס מיינט דער טייטש פון ונמצה? ג, די דריטע שאלה, פארוואס האט רש"י אויסגעקליבן צו ברענגען דווקא די פסוקים, מען געפינט דאך דעם לשון אין מערערע ערטער אין נ"ך, ווי מיר זעען אין די פערטע שאלה, דער רבי ברענגט וואו מען זעט עס אין אנדערע ערטער, זעט מען אויכעט דעם לשון וואס ס'קומט מסביר זיין וואס מיינט דער לשון ונמצא, און רש"י ברענגט דווקא די צוויי פסוקים נישט קיין אנדערע, ווייזט אויס אז פון די אנדערע מוז מען זאגן אז פון די אנדערע קען ער נישט ברענגען קיין ראיה, נאר פון דעם וואס ער האט געברענגט די צוויי דווקא. און פון די זאכן וואס דער רבי פרעגט אין די שאלה פארוואס ער ברענגט דווקא די פסוקים קען מען זען אז אין די אנדערע ערטער אין נ"ך וואס איז דא אויסגעטייטשט דער ווארט פון ונמצא וואס דאס מיינט איז דא אין פסוקים וואס איז פריערט פון די ערטער וואס רשי ברענגט זיי. אוי, ד. פערדע שאלה, נאך מער, די שאלה גיט נאך צו מער שווערקייט אויף די דריטע. אין משלי, פון וואנעט ער ברענגט דעם לשון מיץ אפיים? רשי ברענגט אראפ פון משלי דעם פסוק וואס עס שטייט דארטן מיץ אפיים. איז דארט רשי מבאר אז דער לשון מיץ איז כמו וימץ טל וגומר.

וואס ברענגסטו מיר דווקא דעם פסוק פון משלי, וואס דארטן זאגסטו אז אין משלי אליין קען איך נישט פארשטיין דעם ווארט וואס ס'מיינט מיץ אפיים, און ברענגסט מיר דעם פסוק פון וימץ וימץ טל? און דער רבי זאגט אז ער דארף ברענגען דעם פסוק פון שופטים, וויבאלד א' ס'איז פאר משלי, שופטים איז פאר משלי, און ב' דעם פירוש אין משלי ווייסט מען לויט רשי פון שופטים. איז אויב דו זאגסט אז דעם פסוק פון משלי ווייס איך נישט נאר פונעם פסוק כ'פארשטיי אים פונעם פסוק פון שופטים וואס דארטן שטייט וימץ טל, ברענג מיר דארט דעם וימץ טל, און איך פארשטיי, ווייס איך, וועל איך וויסן גלייך וואס דאס מיינט אז ס'רעדט זיך וועגן אויסקוועטשן. פארוואס ברענגסטו מיר דווקא דעם ענין פון משלי? די מעשה, נאר צו מסביר זיין אביסל וואס דא טוט זיך, אין די מעשה פון דעם פון גדעון, אין דעם פסוק אין שופטים איז גדעון האט געפרעגט דעם אויבערשטן אויב ער איז דער וואס ער קען ארויסגיין און וועט מצליח זיין צו מושיע זיין די אידן אזוי ווי דער אייבישטער האט געזאגט, האט ער געמאכט א א טעסט, ער האט געמאכט אז ער האט געמאכט מיטן אייבערשטן א אפמאך, ער האט זיך געמאכט א סימן, אזוי ווי מען זעט אין די תורה ביי אליעזר עבד אברהם האט זיך געמאכט א סימן ווער וועט זיין יצחק'ס כלה, יצחק'ס ווייב, אזוי אויכעט האט ער זיך געמאכט א סימן, און ער זאגט דעם אייבערשטן, אויב די שטיקל וואל, איך וועל אוועקשטעלן א שטיקל וואל אויפן דר'ערד, און איך וועל קומען אינדערפרי און נאר די שטיקל וואל וועט זיין נאס, און אינגאנצן די טל וועט קומען נאר אויף דעם און אלס וועט זיין טרוקן. שטייט, שטייט, רשי ברענגט אראפ, אז דאס וואס ער האט געזאגט דעם אייבערשטן איז מקוים געווארן נאר אין איין חלק, אז די שטיקל וואל וואס ער האט אוועקגעלייגט דארטן איז טאקע געווארן זייער זייער נאס, און ביז ער האט אויסגעקוועטשט פון דעם א גאנצן אדער א עמער אדער נאר א גלאז שטייט ער האט אויסגעפילט אויף דעם א ספל מים, אבער די ערד איז אויך געווען נאס, פארוואס ווייל טל ווערט נישט אפגעהאלטן. נאר צו דערציילן, פשוט אינטערעסאנט, אז נאכדעם האט ער געמאכט א סימן מיטן אייבערשטן אויף פארקערט, אז ס'וועט קומען טל און אלץ וועט ווערן נאס, די גאנצע ערד וועט ווערן נאס, און די שטיקל וואל וואס העט אוועקלייגן בלייבן טרוקן, און אזוי איז געווען. ס'הייסט אז דער אייבערשטער האט אים געוויזן דעם סימן אז ער העט זיין דער וואס העט מושיע זיין די אידן, שטייט דארטן אין פסוק אז וימץ וימץ טל מן הגזה מלוא הספל מים, אז ס'האט זיך אויסגעקוועטשט טל פון די שמאטע און ס'האט זיך אנגעפילט א פולע א פולע גלאז, ווערט דאך די שאלה א געוואלדיגע שאלה, אויב אין משלי, ווען ס'שטייט מיץ אפיים, זאגט רשי איך ווייס נישט וואס מיינט מיץ אפיים, נאר ס'איז אזוי ווי ס'שטייט אין שופטים וימץ טל, ברענג דאך דעם פסוק פון שופטים גלייך, פארוואס גייסטו נעמען דעם פסוק פון משלי וואס דו ביסט דאך דערנאך סומך אויף דעם אין שופטים? און נאך א זאך, שופטים איז דאך אויכעט פאר משלי, די גמרא אין בבא בתרא רעכנט אויס דעם גאנצן סדר פון די נביאים ווי ס'איז געווען, און ער רעכנט אויס דעם גאנצן סדר פון כתובים, איז דארט א גאנצע אריכות אין גמרא מיט א גאנצע שאלות פארוואס איז דער פריערט און פארוואס איז נישט דער פריערט, זעהן מיר דאך אז ס'גייט אלץ מיט א סדר, אויב אזוי האסטו געדארפט ברענגען פון שופטים פריערט, ערשטנס ס'איז פאר משלי, און צווייטנס ס'איז דו אליין ביסט דאך דאך סומך אויף דעם שופטים צו מסביר זיין וואס ס'שטייט אין משלי, קומט רשי דא ביי אונז אין חומש און ברענגט דווקא דעם ענין פון משלי. ה. א פינפטע שאלה, אין די געבראכטע ראיות עצמן ברענגט ער פריער די ראיה פון מיץ אפיים וואס שטייט אין משלי, און נישט דעם פסוק כי אפס המץ וואס שטייט פריערט אין ישעיה, ישעיה איז דאך פאר משלי, האסטו געדארפט ברענגען פריער דעם פסוק כי אפס המץ וואס ישעיה זאגט, און דערנאך ברענגען משלי פון מיץ אפיים, פארוואס ברענגסטו עס פארקערט, פארוואס ברענגסטו נישט לויטן סדר ווי ס'גייט.

וואס טוט זיך דא? פארוואס ברענגסטו נישט די ערשטע? האסט געקענט ברענגען כי מיץ חלב יוציא חמאה, פארוואס ברענגסטו דווקא דעם דריטן? און נאך מער, לויט רשי'ן אליין איז מיץ אפיים לערן איך ארויס פון מיץ חלב און מיץ אף, אזוי זאגט רשי, פון דעם וואס עס שטייט מיץ חלב יוציא חמאה, פון קוועטשן אדער שאקלען די מילך קומט ארויס פוטער, און פון שאקלען אדער גאר קלאפט אן אין די נאז אדער קוועטשן די נאז ווי מ'עט זען שפעטער וועט דער רבי מסביר זיין וואס דאס מיינט, איז קומט ארויס בלוט, די זעלבע זאך איז אויכעט, איז מיץ אפיים, אז מ'האלט אין איין קוועטשן דעם כעס ווערט א מחלוקת, ווערט א מחלוקת צווישן מענטשן. דאך א געוואלדיגע ממש א געוואלדיגע שאלה. מיר'ן איבערחזר'ן נאר אין קורצן די זעקס שאלות, דערנאך מיר אנהייבן אין אות ב' דעם הסבר וואס דער רבי האט געגעבן און וואס דער רבי וועט אראפברענגען, געפינען וואס ס'קוועטשט רשי'ן, און לויט דעם, אלע שאלות גייען אראפ און ס'איז פשוט געוואלדיגע שווערע שאלות. די ערשטע שאלה איז געווען פארוואס רשי זאגט עס אין איין אין איין דיבור המתחיל, אויב ער ברענגט אראפ צו לערנען דעם טייטש פון ונמצה, דערנאך וואזוי מ'האט עס געטאן, האט עס געדארפט זיין ערשטנס אראפברענגען פון פסוק ונמצה דמו און ברענגען די צוויי ערטער וואס ס'שטייט דארטן אדער איין ארט וואס דארטן שטייט וואס מיינט מיץ, וויל איך וויסן וואס מיינט ונמצה ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען אין תורה ביז יעצט, און דערנאך ברענגען נאכאמאל ונמצה דמו און שרייבן וואזוי טוט ער עס, כובש בית השחיטה, ווי ווערט עס צוזאמען? ס'פאסט נישט אינגאנצן ס'זאל זיין צוזאמען. דערנאך פארוואס דארף רשי ברענגען צוויי ראיות נישט איינע? די דריטע שאלה איז געווען פארוואס האט ער אויסגעקליבן דווקא די פסוקים, ס'איז דאך דא אנדערע פסוקים ווי מ'האט שוין גערעדט אין די אנדערע שאלות, נאכמער אין משלי פון וואנט ער ברענגט דעם לשון, דעם ערשטן לשון ברענגט ער פון משלי לשון מיץ אפיים, דארטן רשי זאגט אז ס'מיינט לשון מיץ אז ס'מיינט געקוועטשט, און ער ברענגט א ראיה פון שופטים ווי דער לשון איז וימץ טל, ברענג לכתחילה דא אויכעט דעם פסוק פון שופטים, אייווי משלי ביסט דאך סומך אויף שופטים ברענג דעם פון שופטים, און ס'איז ב צוויי זאכן.

לכתחילה איז די שאלה דאך געווען אז אויב רשי קומט אפטייטשן דעם פסוק ונמצה, דעם טייטש פון ונמצה, האט ער געדארפט מאכן צוויי דיבור המתחיל'ס, זאגט דער רבי ניין, דא האט נישט נאר געקוועטשט רשי'ן דעם ווארט אפטייטשן דעם ונמצה, ס'האט אים געקוועטשט דא אן אנדער שאלה. ונמצה איז א לשון נפעל, וואס הייסט? וואס מיינט אז דאס ווערט געטאן ווי פון זיך אליין. ס'הייסט אז ס'איז נישט קיין עקסטערע פעולה אויף צו ארויסנעמען, אויסצוקוועטשן דעם בלוט, נאר ס'איז א תוצאה פון עפעס אנדערש, כ'האב געטון עפעס און דורך דעם איז די בלוט ארויסגעקומען. דאס איז בפשטות וואס דער טייטש פון ונמצה, ונמצה מיינט ס'זאל ווערן ארויסגעגיין די בלוט, שטייט נישט וואזוי. און דער רבי זאגט, דער דם ווערט פון זיך אליין אויסגעקוועטשט על קיר המזבח. דורך דעם ווי ווערט עס ס'שטייט דער לשון איז געוו דער לשון איז געווען אין פסוק איז געווען ווען מ'האט געלערנט איז געווען והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו דערנאך איז ער מקטיר אויפן מזבח ונמצה דמו איז דער הסבר וואזוי ווערט נמצה דמו דורך דעם והקטיר המזבחה אדער דורך דער מליקה אז מען נעמט און מען מאכט א, מען נעמט מיטן נאגל און מען מאכט א שחיטה אויף דעם עוף, גייט ארויס בלוט און מען האלט דאס לעבן קיר המזבח און די בלוט וועט ארויסגיין, אדער ס'ווערט פון והקטיר המזבחה וכיוצא בזה. איז קומט אויס אז דער ונמצה טייטשט מיר אז די בלוט קומט ארויס פון א אנדער פעולה נישט וואס כ'האב געטון ספעציעל צו אויסקוועטשן די בלוט. ממילא זאגט דער רבי אויב אזוי איז נישט מובן, איז נישט פארשטאנדיג, און דא איז וואס עס קוועטשט רשי'ן, און וואס רשי ווערן פארענפערט אלע שאלות וואס מ'האבן געפרעגט. מען ווייסט פון פריער, מיר האבן שוין געלערנט אנהייב פרשה, אז ביי א קרבן עולה מן הבהמה וואס גייט גלייך פאר דעם קרבן עוף, זענען פאראן די עבודות פון שחיטה, זריקת הדם על המזבח און הקטרה, ס'דא דריי עבודות וואס איז דא, ס'דא די שחיטה, ס'דא זריקת הדם, און ס'דא הקטרה, איז די שאלה וואס רש י'ן האט דא געקוועטשט, עבודת השחיטה והקטרה געפינט מען אויך ביי עולת עוף, מען געפינט די ביידע עבודות, מען געפינט דעם ענין פון שחיטה און מען געפינט דעם ענין פון הקטרה, דער רבי לייגט צו אין דאס, נאר במקום שחיטה, במקום שחיטה איז ביי א עוף דא מליקה, אבער ס'דא דער ענין פון שחיטה, ס'דא די זעלבע, די זעלבע זאך. מען געפינט אבער נישט ביי עולת עוף אן עבודה דוגמת עבודת זריקת הדם על המזבח, און ס'איז דאס וואס האט געקוועטשט רש י, וויבאלד אז ס'שטייט דער לשון דא ונמצה דמו, אז די בלוט גייט ארויס צוליב א אנדער פעולה, קען זיין אז ס'ווערט פון ארויפלייגן אויפן מזבח און עס מקטיר זיין גייט ארויס די בלוט, אדער גלייך ווי ער מאכט די מליקה האלט ער עס לעבן מזבח דורך די שחיטה קומט ארויס די בלוט, במילא ווערט א שאלה, מען זעט מען האט ערשט געלערנט גלייך אין דעם זעלבן קרבן עולה וואס מען ברענגט פון א בהמה, אז ס'איז דא דריי זאכן, ס'איז דא שחיטה, און ס'איז דא זריקת הדם, מען דארף זורק זיין דעם דם, און ס'איז דא הקטרה, און דא טרעפן מיר נאר צוויי זאכן. דאס איז געווען די שאלה וואס האט געקוועטשט רשי. דעריבער נאכדעם ווי רש י ברענגט די ראיות אויף לשון ונמצה, רש י זאגט מיר וואס מיינט ונמצה, ער ברענגט צוויי ראיות אויף דעם, שפעטער וועט מען ענטפערן פארוואס ער ברענגט צוויי, פארוואס דעם פריערט און נישט נישט פון שופטים, אלעס וועט ווערן פארענטפערט. דעריבער נאכדעם ווי רש י ברענגט די ראיות אויפן לשון ונמצה, באווארנט ער און איז מסביר אז דער נפעל פון ונמצה קומט דורך אן עבודה ופעולת האדם און א פעולה מיוחדת, רשי קומט מיר דא דערציילן, ס'איז נישט, קען נישט זיין קיין צוויי, קיין צוויי דיבור המתחיל'ס אראפברענגען מיט צוויי מאל ונמצה דמו, ווייל נאכדעם וואס ער זאגט ונמצה, אז ס'מיינט אז ס'האט זיך אויסגעקוועטשט, און לכאורה קומט אויס אז ס'האט זיך אויסגעקוועטשט פון זיך אליין, פון די שחיטה אדער פון די הקטרה, וועט דאך ווערן א שאלה ווי קען עס זיין, ס'פעלט דאך דער ענין פון זריקה,

מוז רש י זאגן אין איין דיבור המתחיל, מיט דעם פארענטפערט ער די שאלה וואס ס'ווערט גלייך, אז ונמצה מיינט דאך בפשטות אז ס'איז א לשון נפעל אז ס'ווערט געמאכט פון עפעס אנדערש, נישט אז כ'האב געהאט בכוונה צו אויסקוועטשן די בלוט אויפן מזבח, מוז רש י גלייך זאגן אז כובש בית השחיטה על קיר המזבח, און יעמאלט איז די דם ווערט אויסגעקוועטשט דורך זיין קוועטשן דעם עוף אויף דעם קיר המזבח, קומט ארויס די בלוט פון דעם כהן'ס ארבעט פון זיין קוועטשן. במילא דאס על דרך ווי עבודת זריקת הדם על המזבח וואס מ'האט געלערנט פריערט ביי א קרבן עולה פון א בהמה. אות גימל. על פי זה, לויט דעם ווי מ'האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד וואס רש י'ן האט דא געקוועטשט, איז מובן וואס רש י קלייבט אויס די ראיות דווקא פון די צוויי פסוקים. און נישט פון נישט פונעם אנדערן, און ווי גערעדט פריער די שאלה איז דאך געוואלדיג, אויב אין משלי ביסט דאך מסתמך אויף שופטים, ברענג שופטים, און שופטים איז דאך פריערט אויכעט, רש י האט נישט געקענט ברענגען שופטים, און רש י האט געמוזט ברענגען פריערט דעם פסוק פון משלי אפילו אז עס איז א שפעטערדיגער, און נישט פון און דערנאכדעם ישעיה וואס ישעיה איז דאך פריערט אין דעם סדר פון נ"ך. על פי זה איז מובן וואס רשי קלייבט אויס די ראיות דווקא פון די צוויי פסוקים, און לויט דעם וועט ווערן אויך פארענטפערט איינע פון די שאלות פארוואס רשי ברענגט צוויי, בדרך כלל רשי איז גענוג איין איין משל, איין דוגמא פון א פסוק וואס רעדט זיך וועגן ונמצה אז ס'מיינט אויסקוועטשן. על פי זה איז מובן וואס רשי קלייבט אויס די ראיות דווקא פון די צוויי פסוקים, ווייל אין זיי איז מודגש אז דער תוכן פון ונמצה, וואס דאס מיינט מיץ איז פארבונדן מיט פעולת האדם וואס דאס איז כבישה. דא ערשט וועט מען פארשטיין פארוואס רש י ברענגט דווקא די צוויי פסוקים, פון דארט וועלן מיר זעהן אז ונמצה, די שאלה איז דאך געווען אז ונמצה לכאורה מיינט אז סאיז אין לשון נפעל אז סווערט אליין פון א אנדער זאך וואס האט געטון, רש י וויל מעתיק זיין דווקא אז דער כובש אז די זריקה די בלוט אויפן מזבח ווערט אזוי ווי ביי די בהמה דער כהן שפריצט דאס אזוי ווערט געשפריצט אויפן מזבח, זעלבע זאך ווערט פון דעם עוף אויכעט געמאכט דורך דעם כהן אליין, מוז רש י ברענגען דווקא די צוויי פסוקים ווי דער רבי גייט מסביר זיין פונעם אנפאנג פון פסוק אין משלי, מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם, איז דאך געווען א געוואלדיגע שאלה, האסט דריי מאל מיץ, פארוואס ברענגסטו מיר דעם לעצטן דעם מיץ אפיים, האסט געדארפט ברענגען ערשטן דעם מיץ וואס שטייט מיץ חלב יוציא חמאה, דער רבי אויסווייזן אז פון די צוויי ערטער וואס עס שטייט מיץ חלב, יוציא חמאה, און מיץ אף, יוציא דם, קען מען נישט ארויסלערנען אז דא רעדט זיך וועגן אז ס'דארף זיין א פעולה פון א מענטשן אויף צו קוועטשן אז די בלוט זאל ארויסגיין. פארוואס? זאגט דער רבי זייער געשמאק, פונעם אנפאנג פון פסוק קען מען נישט ברענגען קיין ראיה, איז נישט קיין ראיה לנדון דידן אז ונמצה איז אין א אופן פון כובש בית השחיטה אז ער דארף קוועטשן דעם בית השחיטה אויפן וואנט פון מזבח. פארוואס? זאגט דער רבי זייער געשמאק, ווארום סיי חמאה פון חלב און סיי דם פון אף קומען נישט דורך א פעולה פון כבישה פון קוועטשן. יעדער איינער פארשטייט אליין און ווייסט אז מען וויל מאכן פוטער אדער בלוט פון די נאז גייט נישט ארויס דווקא פון א פעולה פון קוועטשן. פון וואס ווערט עס יא? נאר דורך שלאגן און קלאפן וכיוצא בזה. מ'ווייסט אז מ'נעמט די מילך און מ'קלאפט און מ'קלאפט און מ'קלאפט, ווערט פוטער. די זעלבע זאך איז אויכעט אין נאז, א מענטש כאפט א זעץ אין נאז, ער כאפט א קלאפ אין נאז, גייט בלוט, ס'האט נישט צו טון צו כבישה. דערפאר קען עס רשי נישט ברענגען דא, דא וויל ער דאך מוכיח זיין אז ס'דארף זיין דער ענין פון זריקה פון דעם כהן, אזוי ווי די זריקה וואס איז געווען ביי די קרבן בהמה דארף זיין ביים עוף אויכעט, מוז קען ער נישט נוצן די צוויי. דער רבי לייגט נאך צו נאך געשמאק, ויתרה מזו, נאך מער, אמאל קומט עס פון זיך אליין, נישט אלעמאל דארף מען קלאפן אויף צו מאכן פוטער, נישט אלעמאל דארף מען געבן א קלאפ אין נאז אז ס'זאל גיין בלוט, חמאה שווימט ארויף אין דעם חלב, עס גייט בלוט פון נאז, לפעמים פון זיך אליין, ווי מען זעט בפועל. אז אז אז פוטער שווימט ארויף אויף די מילך אליין אן קלאפן, יעדער אמאל מען ווייסט ווען מען פלעגט קויפן די מילך נישט די היינטיגע, די אמאליגע מילך פלעגן עפענען פלעגט זיין פון אויבן פלעגט זיין אפגעשטעלט אביסל א שטיקל דאס פוטער אויף די מילך ס'איז געווארן פון זיך אליין, זעלבע זאך בלוט פון נאז זעט מען אויכעט בפועל אז ס'גייט אמאל אליין, קען רשי עס נישט ברענגען דא ווייל דאס דארף זיין א סתירה צו דעם, רשי וויל דאך דא מוכיח זיין דווקא אז דער ענין פון כובש אז דארף זיין דער ענין פון זריקה, זריקה דורך א מענטשן, אזוי ווי די בלוט וואס מען שפריצט פון א בהמה, נעמט דער כהן די בלוט אויף זיין פינגער און א שפריצט דאס, ער מאכט די פעולה, אזוי דא אויך דארף זיין די פעולה. איז פארשטאנדיג שוין אין נאך א שאלה, אבער איין שאלה פארוואס רשי ברענגט די אין אין איין דיבור המתחיל איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט נישט

וואס מיץ אפיים יוצא ריב איז פונקט די זעלבע זאך ווי כובש בית השחיטה, פארוואס? דורך ארויסקוועטשן און ארויסדריקן לחוץ דעם כעס, יוצא ריב, ווערט א קריגעריי. ווי ווערט א קריגעריי? איינער האט עפעס געזאגט א צווייטן א ווארט, איינער האט עפעס געטאן א צווייטן, יענער, אויב ער איז מבליג און ער איז כובש דעם כעס, כובש מיינט פארקערט, ער פארקוועטשט דעם כעס, אַ לאָזט אים דאָס, אַ באַרויִקט זיך, ווערט שטיל. אויב ער איז אָבער ער איז כובש אַ קוועטשט דעם כעס אַרויס, אַ טראַכט וועגן דעם און אַ רעד וועגן דעם, גיב אַ קוק וואָס יענער האָט מיר געטאָן, וואָס טוט דאָס? ברענגט עס אַרויס אַ ריב. איז ווען קען ווערן אַ ריב? דווקא דורך דעם ענין פֿון כובש, דורך אַרויסקוועטשן און אַרויסדריקן אין דרויסן זיין כעס. יעמאָלט ווערט אַ מחלוקת צווישן די מענטשן, יעמאָלט ווערט די מחלוקת גרעסער, יעמאָלט קריגט מען זיך. דערפאר ברענגט רשי דווקא דעם דריטן פון מיץ אפיים יוציא ריב ווייל דא זעט מען דעם ענין פון פעולה, מה שאין כן ביי חלב און דם, דארטן קען ווערן פוטער אן קלאפן, און אפילו יא איז דאס נישט די ענין פון כבישה, ס'איז נישט פון קוועטשן, ס'איז נאר פון מ'קלאפט עס אדער מ'שלאגט עס, די די מילך ביז ס'ווערט פוטער, די זעלבע זאך פון די נאז גייט נישט קיין בלוט פון מ'קוועטשט די נאז, מ'גיט א זעץ אין נאז אדער ס'גייט אמאל ווערט פוטער, און בלוט פון נאז גייט אמאל אליין אויכעט. יעצט ווערט דאך די שאלה, אויב אזוי פארוואס דארף רשי האבן דעם צווייטן פסוק? איז דאך דער ערשטער פסוק וואס האט געברענגט מיץ אפיים זייער געשמאק, ס'ווייזט מיר אז ס'דארף זיין א ענין פון פעולה, און ס'דארף זיין דווקא זריקה, און דערפאר איז כובש, דערפאר זאגט ער עס אין איין דיבור המתחיל. ווערט דאך אבער שווער פארוואס ברענגט ער דעם צווייטן? זאגט דער רבי, די ראיה אליין איז אבער נישט מספיק. ווארום דער מיץ באפיים איז א פעולה, נישט במעשה,

ממילא איז דאס נישט קיין מעשה בפועל, מיר ווילן דאך דא ברענגען א ראיה אז דער שפריצן דארף זיין א עשיה בפועל פון דעם כהן. דעריבער ברענגט רש"י אויך דעם פסוק כי אפס המץ, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס ער ברענגט אויך דעם לשון כי אפס המץ דעם צווייטן פסוק, וואס דארט מיינט עס ווי רש"י זאגט דארט, דעם חלב וחמאה וועלכע ווערן אויסגעקוועטשט פון צאן ובקר. דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה צוואנציק די לשון פון רשי דארטן נאכער די מצודות און נאך זאגן אונז די זעלבע זאך, וואס איז די לשון דארטן אפס המץ מוצצת מהם, דאס הייסט וואס אויף אויף אידיש מען שמוטשקעט ארויס פון דעם מוצצת מען קוועטשט ארויס פון דעם, אנדערש גייט עס נישט. ממילא ברענגט דער רבי ברענגט רשי דעם צווייטן פסוק וואס דארטן מיינט עס ווי רשי זאגט דארט דעם חלב וחמאה וועלכע ווערן אויסגעקוועטשט פון צאן ובקר, דארטן וויל מען דערציילן אז אפס המץ האט זיך געענדיגט דיין רכוש, האט זיך געענדיגט דיין כבוד, וואס איז דיין רכוש? דיין רכוש איז דעם וואס דו האסט בהמות, וואס מיינט דו האסט בהמות? אז דורך די בהמות קוועטשט מען ארויס פון זיי די בלוט און פון דעם מאכט מען פוטער, וועלכע ווערן אויסגעקוועטשט פון צאן ובקר, וואס דאס איז אן עשיה. סאו דער ערשטער פסוק וואס ער ברענגט פון דעם לשון פון מיץ אפיים איז צו דערציילן אז מען רעדט ממש אז ס'רעדט זיך וועגן א פעולה און נישט אזוי ווי די ערשטע צוויי וואס ס'רעדט זיך מיץ מיץ חלב און מיץ און מיץ אף דארט מען רעדט זיך אז ס'קען קומען אליין מוז ער ברענגען דעם דעם ערשטן דעם ערשטן פירוש מוז ער ברענגען דעם פסוק אז ס'רעדט זיך וועגן א זאך וואס מען טוט אבער פון צווייטן זייט ווערט דאך שווער, ס'איז דאך נישט קיין טון ממש מיט די הענט, מוז ער ברענגען דעם צווייטן פסוק וואס דארטן רעדט זיך ממש וואס מען טוט, ס'איז א עשיה, און דער חלב קומט נישט דורך הכאה וכיוצא בזה, נאר דורך קוועטשן ממש, יעדער איינער ווייסט אז מען גייט מעלקן א בהמה אדער א ציג אדער א שעפס, איז דארף מען האלטן אין איין קוועטשן און קוועטשן און קוועטשן, די מינוט וואס מען הערט אויף קוועטשן גייט נישט ארויס מער קיין מילך, דערפאר איז ברענגט רש"י דעם דא צו דערציילן אז דאס איין דא זעט מען דעם ענין פון קוועטשן, אבער מען זעט עס אויכעט אין א פעולה גשמית ממש געטאן במעשה בפועל. אויב אזוי ווערט דאך שווער, זאל ער ברענגען נאר אפס המץ, וואס ברענגט ער וואס ברענגט ער פריער דעם אנדערן? זאגט דער רבי אבער די ראיה פון כי אפס המץ אליין איז אויך נישט גענוג, עס ווערט און דערווייל ווערט שוין פארענטפערט אויך זייער געשמאק פארוואס ער ברענגט פריער דעם פסוק פון משלי און דערנאך דעם פון ישעיה כי אפס המץ אליין איז אויך נישט גענוג ווארום דארטן קען מען לערנען אז דער ווארט מץ איז נישט מדגיש די פעולת המיצוץ גופא נאר ס'איז בלויז א תואר אויפן עושר וכבוד פון די צאן ובקר ווי גערעדט פריער אז דארטן דער פסוק וויל דערציילן אז ס'האט זיך געענדיגט ביי יענעם דער עושר און כבוד ווי ענדיגט זיך דער עושר וכבוד דורך דעם וואס מ'האט אויפגעהערט צו נעמען מילך און עס פארקויפן, מ'האט אויפגעהערט ארויסנעמען מילך פון די בהמות, ער האט פארלארן זיינע בהמות אדער וואס זאל נישט זיין, איז דאס זאגט ער דארטן אפס המץ, ס'האט זיך געענדיגט דער ענין פון דעם, דארטן קען מען עס טייטשן אנדערש, וואס איז א פועל יוצא פון דעם וואס מען איז פון זיי מוצץ חלב וחמאה, א קומט מען דארט דערציילן נישט וועגן דעם ארויסקוועטשן, א קומט מען דארט דערציילן וועגן דעם פארקויפן די מילך מיט די פוטער און פון דעם איז געווען דער עושר וכבוד אבער ער קומט נישט דערציילן אויף די עצם פעולה אז אפס המץ האט זיך דאך געענדיגט דער קוועטשן פון ארויסנעמען די מילך נישט דאס איז ער אויסן צו דערציילן פשוט מבהיל על הרעיון ווי געשמאק ווי דער רבי טייטשט אויס יעצט פארוואס ער מוז ברענגען פריער ברענגט ער פון משלי דערנאכדעם פון ישעיה און ס'איז נישט גענוג דער משלי איז נישט גענוג און דער ישעיה און דער ישעיה איז נישט גענוג מוז ער האבן ביידע און דווקא דער משלי איז דער ערשטער און ישעיה איז דער צווייטער, און ער קען נישט ברענגען דעם פסוק פון פון אפס אפס אפס המץ, קען ער נישט ברענגען קען ער נישט ברענגען דעם ערשטן ווייל דאס וואלט אונז נישט געוויזן אז ס'איז רעדט זיך וועגן דעם ענין פון ארויסקוועטשן די מילך, ווי רשי טייטשט דארטן המיץ שלך, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון רשי, המיץ שלך, עשרך וכבודך שהיה לך על ידי צאנך ובקרך, שאת מוצצת מהם חלב וחמאה. דעם דיין דיין רייכקייט און דיין כבוד וואס דו האסט געהאט פון דיין צאן ובקר וואס דו פלעגסט פון זיי ארויסנעמען די די מילך מיט די פוטער, אבער עס שטייט נישט דארטן קלאר אז מען רעדט דארטן אז דער ווארט מיינט ארויסקוועטשן און דורך קוועטשן דווקא דורך קוועטשן מיט א פעולה יעמאלט קומט ארויס דער ענין. און דעריבער דארף רשי ברענגען אויך און צום ערשטן די ראיה פון מיץ אפיים, דערפאר ברענגט ער דעם מיץ אפיים, וואס מיץ אפיים איז דאך זיכער אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון קוועטשן דעם ענין פון כעס, יעמאלט ווערט א ריב. דעריבער דארף רשי ברענגען אויך און צום ערשטן די ראי' פון מיץ אפיים, וואו מיץ מיינט ממש די פעולה פון קוועטשן, מיץ אפיים מיינט ער קוועטשט און ארויסדריקן דעם דרויסן זיין כעס, ברענגט דאס א מחלוקת, איז זייער געשמאק אינטערעסאנט ווי מען מוז האבן ביידע פסוקים אין יעדן איינעם איז דא ביידע פסוקים אין יעדן איינעם איז דא א חסרון דער בעסטער דער ערשטער מען דארף זיך ברענגען פון מיץ אפיים ווייל דאס ווייזט טאקע אויף קוועטשן ממש א קוועטש דעם כעס אבער פון דעסוועגן איז דאס נישט גענוג ווייל ס'רעדט זיך נישט וועגן קיין מעשה בפועל מוז ער ברענגען דעם צווייטן פסוק פון אפס המץ, אפס המץ אליין וואלט נישט געווען גענוג, ווייל ווען דו ברענגסט מיר נאר אפס המץ וואלט איך נישט געוואוסט אז ער רעדט דווקא וועגן דעם ענין פון קוועטשן, ער רעדט אפשר נאר וועגן דעם ענין פון פון דעם פון די רייכקייט וואס דו האסט געהאט פון דעם, אבער למעשה בפועל זע איך פון דארטן אז דער ענין פון אפס המץ מיינט אז ס'האט זיך געענדיגט דער ענין פון מעשה בפועל וואס ס'רעדט זיך אות ד' דאס וואס רשי ברענגט נישט די ראיה פון שופטים מען האט דאך פריערט גערעדט אז פארוואס ברענגט נישט רשי דעם פסוק פון שופטים, בפרט נאך אז אז ער זיך סומך אין משלי איז ער זיך סומך אויף דעם ענין פון שופטים, ברענג דעם ענין פון שופטים, אין שופטים שטייט דארטן וימץ, שטייט וימץ טל, פארוואס ברענגסטו עס נישט פון דארטן? שטייט וימץ טל מן הגיזה, וואס שטייט וימץ טל מן הגיזה ער האט אויסגעקוועטשט די טל וואס איז אראפגעקומען פון די פון די שטיקל וואל פון די שמאטע וואס ער האט געהאט און האט עס ארויסגעקוועטשט אין א גלאז און ס'האט זיך אנגעפילט א פולע גלאז מיט וואסער. וואס איז דאך א עשיה אויך, פארוואס ברענגסטו נישט דעם פסוק? בפרט נאך אז שופטים איז דאך פריערט אויך ווי גערעדט פריערט. זאגט דער רבי אין דעם זעלבן פסוק דארט אין שופטים פאר די ווערטער וימץ. פאר די ווערטער וימץ טל גומר שטייט אפאר ווערטער דא פאר דעם שטייט ויזר את הגיזה אזוי איז דער לשון דארטן אין שופטים שטייט אין פסוק פסוק למד ח' ויהי כן אזוי ווי ער האט געמאכט דעם סימן מיטן אייבערשטן גדעון אזוי איז דאס געווען וישכם ממחרת ויזר את הגיזה

שטייט דאך אז ער האט געקוועטשט, שטייט ויזר, און דארטן נאכדעם שטייט וימץ טל, איז מובן אליין אז דער וימץ טל וואס איז געווען נאכדעם באציט זיך נישט צו דעם פעולת הכבישה פון און אין דער גיזה עצמה, נאר צו דער יציאת הטל פון דער גיזה.

ממילא קען מען עס נישט ניצן, און דעריבער איז דאס נישט קיין דוגמא מדויקת לנידון דידן, וואו דער ונמצה דמו קומט מדגיש זיין די פעולה פון כובש בית השחיטה, ממילא קען רש"י נישט ניצן דעם פסוק פון דארטן, פשוט מבהיל על הרעיון ווי געשמאק דאס איז, ווי די שאלה איז געווען, שופטים איז פריערט, און אין משלי איז ער זיך מסתמך אויף דעם, און פארוואס ניצט ער נישט דעם פסוק, ווייל דא שטייט שוין א ווארט פריערט, שטייט א ווארט ויזר, מיינט שוין אויסגעקוועטשט, און וימץ מיינט אז ס'גערונען, נישט אז ער האט געקוועטשט. נאכאמאל, ויזר את הגיזה, ער האט אויסגעקוועטשט דעם גיזה, וימץ טל, און ס'גערונען טל פון דעם שמאטע, א פולע קווארט וואסער. אבער נישט אז ער האט נישט ס'האט נישט צו טון צום קוועטשן, וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען פון דא, אז ונמצה מיינט דווקא די פעולה פון קוועטשן, וואס איך וויל דאך האבן דא כובש בית השחיטה, אז ער דארף קוועטשן דעם עוף אויף די וואנט פון מזבח און די בלוט זאל ארויסקומען פון דעם. מה שאין כן אין משלי. אין משלי איז נישט אזוי, דאס איז אין שופטים, מה שאין כן אין משלי וואו רש"י וואו רש"י קומט מפרש זיין דעם צד השווה פון די אלע דריי עניינים וואס דער פסוק זאגט, רש"י קומט דארט מפרש זיין די אלע צד השווה, וואס איז דער צד השווה פון אלע דריי פון די אלע דריי זאכן וואס שטייט דארט אין פסוק, שטייט א מיץ חלב גומר, און מיץ אף גומר, און מיץ אפיים גומר, וואס דאס איז נישט אין דעם אופן הפעולה אין דעם חלב. אף און אפיים, ווארום אדרבה ס'איז ביי יעדערן פון זיי דורך אן אנדער סארט פעולה כנזכר לעיל סעיף ג', נאר דאס וואס איז בשווה אין אלע דריי איז די תוצאה פון דער פעולה, די פעולה וואס יוציא דער דעם דער מיץ. אין משלי וואו רשי קומט די שאלה איז געווען פארוואס רשי איז זיך סומך אויף שופטים פארוואס ברענגט רשי דארט דעם פסוק פון שופטים כאילו ווי ער ווייסט נישט דא דעם פירוש ער זאגט אויב דו ווילסט וויסן דעם פירוש קוק אין שופטים איז געווען די שאלה דער רבי האט דאך געדארפט ברענגען שופטים און פארוואס מ'קען נישט ברענגען שופטים ווייסן מיר שוין איי וואס שטעלט עפעס רשי דארטן אז מ'זאל קוקן אין שופטים איז דער ענטפער איז זייער פשוט אין משלי קומט רשי מפרש זיין דעם צד השווה פון די אלע דריי זאכן פון די חלב און די דם און דער ענין פון דעם כעס וואס דאס איז נישט אין דעם אופן הפעולה אין דעם חלב אף און אפיים, רשי רעדט נישט וועגן די פעולה וואס מען טוט אין דעם חלב און וואס מען טוט וואס מען טוט אין דעם חלב און וואס מען טוט אין דעם אף און וואס ס'טוט זיך אויף ביי דעם כעס, ווארום אדרבה, מען קען נישט זאגן אז ביי רשי אלע דריי זענען די זעלבע זעלבע פעולה. ס'איז ביי יעדערן פון זיי דורך אן אנדער סארט פעולה, ווי מ'האט שוין געלערנט אין סעיף ג'. ביי די חלב קען זיין אז מ'דארף עס, ווי דער לשון איז געווען דארטן, דער רבי האט געברענגט דעם לשון זייער געשמאק, אז ביי דעם חלב איז דער ענין פון שלאגן אדער קלאפן, ביי דעם ענין פון די נאז, דארף זיין א, דארף זיין א קלאפ אין נאז, מ'גיט איינעם א זעץ אין נאז, אדער, אדער ס'גייט אליין, די פוטער ווערט אליין און די דם ווערט אליין, און ס'איז עס נישט אלע דריי די זעלבע זאך, נאר דאס וואס איז בשווה, איי וואס איז בשווה ביי אלע דריי, דאס וואס רשי וויל ברענגען, איז די תוצאה פון דער פעולה, די פעולה וואס יוציא דער מיץ, אז סיי ביי די חלב, און סיי ביי דעם אף, און סיי ביי דעם כעס, ביי אלע דריי ברענגט ארויס אז ס'קומט ארויס דער ענין פון, ביי חלב קומט ארויס חמאה, ביי אף קומט ארויס דם, און ביי דעם כעס קומט ארויס א ריב. אבער פון דעם, דערפאר זאגט רשי זאלסט קוקן דארטן אז דער ווארט וימץ, און דא שטייט דאך דריי מאל מיץ חלב און מיץ חמאה און מיץ אפיים, איים סארי, מיץ חלב און מיץ אף און מיץ אפיים, ווי רשי זאגט דיר קוק אין שופטים אז דארטן שטייט דער ענין פון וימץ טל, אז דער ווארט וימץ מיינט אז ס'איז ארויסגערונען, רשי קומט נישט דערציילן אויף די פעולה, ווייל יעדער איינער איז אנדערש. די תוצאה איז געווען די זעלבע, אז פון חלב און פון חלב דארף מען, קלאפט מען אויס, און א אף איז א זעץ, און דארטן ביי דעם אפיים איז דער ענין פון ווי ער ברענגט ארויס דעם כעס אין זיך. און אויף דעם פאסט די ראיה פון שופטים פון וואו דער וימץ, יעצט ענדיגט צו דער רבי וואס מ'האט ערשט געזאגט, און אויף דעם פאסט די ראיה פון שופטים וואו דער וימץ רעדט זיך וועגן דער יציאת וסחיטת הטל, ס'רעדט זיך גארנישט וועגן דעם ענין פון יעמאלט, רעדט זיך נישט וועגן דעם ענין קלאר אז ס'רעדט זיך וועגן א פעולה פון א מענטשן, די פעולה פון מענטשן שטייט שוין פריער, ויזר את הגיזה, ער האט שוין אויסגעקוועטשט די גיזה, און דארטן רעדט זיך אז ס'איז גערונען, דאס וויל רשי דא ברענגען, אזוי זאגט דער קוק אין שופטים, אזוי זע איך די זעלבע זאך, אז ביי אלע דריי איז די תוצאה די זעלבע. נישט קיין חילוק ביי זיי די ביי זיי די ביי זיי די פעולה איז ביי די חלב קען זיין אן א פעולה אינגאנצן און ביי די חמאה קען זיין ביי די חלב קען זיין אן א פעולה ביי דעם אף קען זיין אן א פעולה און ביי דעם מיץ אפיים איז יוציא ריב איז עכט אויף דעם עניין וואס ס'דארף זיין דער ענין פון דווקא ביי דעם ענין פון פון פון רשי קען ברענגען נאר דעם מיץ אפיים ווייל דארטן זעט מען דעם ענין פון א פעולה וואס א מענטש נעמט און ער טוט עס מיט זיך און אויף דעם פאסט די ראיה פון שופטים וואו די וימץ רעדט זיך וועגן די יציאת וסחיטת הטל. ועל פי כל הנל איז אויך מובן וואס רשי איז מפרש כובש בית השחיטה אין דעם זעלבן דיבור המתחיל בהמשך צו די ראיה פון די לשונות וכו'. לויט דעם וועט אויך ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק יעצט, די רבי ברענגט ארויס קלאר ווי מ'האט שוין גערעדט פריערט האט שוין די רבי אויסגעענטפערט, וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אראפ ביידע, ער זאגט דעם ענין פון די צוויי פסוקים אויף צו אויסלערנען אונז וואס דאס מיינט ונמצה, און גלייך נאכדעם זאגט ער כובש בית השחיטה. און ער ברענגט נישט קיין קיין עקסטערן דיבור המתחיל, ווארום דאס נוגע לגוף פירושו, היות אז ער איז אויסן אויך צו מסביר זיין אז דער ונמצה איז על ידי כבישה, דערפאר ברענגט ער דווקא די צוויי פסוקים, דערפאר ברענגט ער דווקא דעם ערשטן פון פון משלי וואס איז דאך ווייטער פון ישעיה, דערנאך ברענגט ער פון ישעיה, פון שופטים האט ער נישט געקענט ברענגען, און דער רבי האט זייער געשמאק מסביר געווען פארוואס ער מוז ברענגען ביידע און נישט איינע, לכאורה איז אלע שאלות גייען אראפ. דער רבי זאגט אבער אין אות ה'.

ויש לומר על פי הנל קען מען עס קען מען עס פארשטיין ס'קען דאך זיין אז די ווי געזאגט פריערט אז דער אז דער אז די זריקה איז אדער דורך דעם אדער דורך די דורך דעם מליקה דורך די שחיטה אדער דורך דעם פארברענען ויש לומר על פי הנל וויבאלד אז רשי לערנט אז ונמצה איז במקום ודוגמת הזריקה הזאה על המזבח, מען האט דאך ערשט געלערנט אז דער רשי האט געזאגט אז דער ונמצה קומט אונז טייטשן אז ס'איז נישט קיין זאך וואס ס'גייט אליין ארויס פון זיך און מיט אנדערע אופנים, נאר ס'מוז זיין דווקא אויף א אופן אז ס'איז דוגמה ווי די זריקה פון ווי מען געלערנט פריערט ביי א בהמה וואס איז געווען די זריקה אויפן מזבח, איז מסתבר אז די פעולות האבן א דמיון צווישן זיך. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿיר און צוואַנציק וואס האט געברענגט שוין פריערט אין הערה אין הערה אַכצן וואס מיר האבן נישט געלערנט ברענגט דער רבי אראפ דארטן אז ס'דא ס'דא מפרשים וואס זיי זאגן אז מיצוי איז איין גדר מיט זריקה אזוי דער לשון דארטן, מיצוי בגדר אחד עם זריקה. ממילא רשי וויל דאך דאס באווארענען, איז מסתבר אז די פעולות האבן א דמיון צווישן זיך, און דאס איז דווקא אויב עס ווערט געטון דורך כבישה, כובש בית השחיטה. מען דארף כובש זיין בית השחיטה. דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק וואס דער אויפטו פון דעם כובש זיין בית השחיטה. דם וואס גייט ארויס דורך קלאפן וכיוצא בזה. ווי ס'שטייט דער פסוק מיץ אף יוציא דם, קוועטשן די נאז אדער א קלאפ אין נאז גייט ארויס בלוט, איז עס נישט באופן אז דער דם קומט כסדר דורך זיין כסדר'דיגע פעולה. זיין קלאפן איז גורם די התחלת היציאה פון דעם דם וועלכער גייט דערנאך מעצמו א משך זמן, דער רבי וועט ארויסברענגען דאס זייער געשמאק, אז ער וויל אנווייזן, דערפאר ברענגט ער העכער דארטן דעם סוף, אז כובש בית השחיטה, וויבאלד אז ס'איז גלייך צו דעם ענין פון זריקה אויפן מזבח, איז זריקה אויפן מזבח ווערט געטאן דווקא דורך דעם כהן, ס'איז נישטא קיין זאך אריינגעמישט אין דעם, און נישט מיט קיין אנדער אופן פעולה, די פעולה איז ער נעמט דעם דם אויפן פינגער און ער שפריצט, דא מוז זיין די זעלבע זאך, ער נעמט דעם עוף און קוועטשט אים אויפן וואנט פון מזבח און דארטן גייט ארויס די בלוט, און דער רבי וויל עס מדגיש זיין אז מען קען עס זען סיי אין דם, און אין דם קען מען עס זען, און דווקא וואו וועט מען עס זען? דווקא אין חלב. ווי זעט מען עס? ביי דם זעט מען אז מען דארף נישט האלטן אין קלאפן די נאז זאל גיין בלוט. חס ושלום מען כאפט א קלאפ אין נאז, גייט די בלוט פון זיך אליין. דער אנהייב איז געווארן פון זיין קלאפ, אבער דערנאך גייט עס אליין. מה שאין כן ביי משקים וואס קומען ארויס דורך כבישה, א חלב פון א חלב פון א בהמה וכיוצא בזה. אז איינער מעלקט א בהמה אדער א ציג אדער א שעפס, איז דער המשך היציאה פון דער משקה א תוצאה פון זיין נאכאנאנדיגן פעולת הכבישה. ביי חלב איז אינגאנצן אנדערש ווי ביי דם, ווי גערעדט שוין פריער איך האב דערמאנט שוין פריער אין די שיחה, אז איינער וואס וויל ארויסנעמען מילך פון א בהמה, מוז זיין א נאכאנאנדיגער פעולה פון קוועטשן ביי די בהמה אז ס'זאל קענען ארויסגיין די מילך די סעקונדע וואס ער הערט אויף, הערט עס אויף גיין, מה שאין כן ביים דם, גייט עס דערנאך אליין פון זיך, וויבאלד אז די עבודה פון ונמצה דמו איז במקום זריקה והזאה וואס קומט אינגאנצן בפעולת הכהן, רייט? די בלוט וואס ווערט געשפריצט אויפן מזבח פון א עולת בהמה מאכט דאס נאר דער כהן, ס'נישטא קיין זאכן אריינגעמישט אין דעם. ממילא דעריבער לערנט רשי אז דאס איז אזוי אויך ביי ונמצה דמו דורך כובש בית השחיטה, עס דארף זיין דווקא כובש בית השחיטה, נישט אויף קיין אן אנדערן אופן, און עס דארף זיין אזוי ווי ביי חלב בהמה, חלב בהמה ווערט אן אויפהער, ונמצה דמו, איז קומט אויס אז די גאנצע פעולה פון דעם שפריצן פון די בלוט וואס גייט אויפן מזבח פון דעם עולת העוף, איז דורך דעם כהן, אן קיין שום אנדערע סיבה, נישט פון די מליקה, נישט פון די הקטרה, נאר דווקא וואס ונמצה דמו וואס ער קוועטשט דעם עוף אויפן וואנט פון מזבח און עס גייט ארויס די בלוט. ס'איז אלע שאלות אראפגעגיין זייער געשמאק און ס'איז אלץ פארענטפערט געווארן פשוט פשוט א מחיה. אות וואו וועט דער רבי אנהייבן אין יינו של תורה, אויכעט א געוואלדיגער לימוד אין יינו של תורה וואס מ'קען אפלערנען פון די רשי. יינו של תורה וואס איז דא אין פירוש רשי זה. דער רבי וועט לערנען אונז דריי זאכן, ערשטנס, ווי קומט דאס בכלל אז א איד זאל אנקומען צו עבירה? צווייטנס, ווי טוט מען תשובה? און די דריטע זאך וואס דער רבי וועט מחדש זיין דא, איז וואס איז בכלל דער גאנצער ענין פון עבירות, אויף וואס מען געדארפט האבן, אויף וואס דער אייבישטער האט געמאכט בכלל דעם גאנצן ענין. ס'איז ידוע וואס דער רמבן זאגט בנוגע די עבודות וואס מען טוט מיט א קרבן וואס איז מכפר אויפן אדם, דער רמבן טייטשט אויס אלע זאכן וואס מען טוט אויף די בהמות, וואסערע שייכות האט דאס צום מענטשן? וואס דאס איז דאך מכפר אויפן מענטשן, אז דער מענטש דארף טראכטן, כי חטא לאלוקיו, דער לשון פון רמבן, ער האט געזינדיגט צו דעם אייבערשטן בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לכאורה האט געדארפט זיין אז זיין בלוט זאל ווערן געגאסן און זיין גוף זאל ווערן פארברענט, לולא חסד הבורא, וואס דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט, שלקח ממנו תמורה, האט גענומען א זאך במקום, אנשטאטס אים, דמו דהקרבן תחת דמו, און נפש תחת נפש כו', די בלוט פונעם קרבן וואס מ'שפריצט איז אשטאטס זיין בלוט און פארברענען דעם קרבן איז נפש תחת נפש. און דאס איז אויך דער תוכן הענין וואס מ'איז מקריב דעם חלב הקרבן ודמו אויפן מזבח. יעצט מיר פארשטיין אין יינו של תורה און פנימיות הענינים, וואס איז דער תוכן וואס מ'איז מקריב אויפן מזבח דעם חלב, און דעם דם. יא, דער דם ווערט געשפריצט און דעם און דער און דער נאכדעם איז מען מקריב דעם חלב מיטן דם. וואס אין עבודת האדם איז דאס, וואס איז דאס אין עבודת האדם אין פנימיות העניינים? דאס חלב ווייזט אויף ענין פון תענוג, פעטס, ער האט פעטע זאכן, און קאך, דם, ווייזט אויפן קאך, דם איז א זאך וואס איז הייס, דם איז די בלוט קאכט, וואס ער דארף מקריב זיין אוועקגעבן צום אויבערשטן. דאס הייסט אז דער תוכן הענין וואס מ'איז מקריב דעם חלב מיטן דם אין עבודה פונעם מענטשן ווייזט דאס אויף צו מקריב זיין, אוועקגעבן צום אויבערשטן זיין תענוג אין גשמיות דעם חלב, און דעם דם דעם קאך וואס ער האט אין זאכן וואס לכאורה דארף ער נישט האבן. און דעריבער ביים סיום פון ערשטן סוג קרבנות וואס שטייט אין דער תורה קרבן עולה, אין דעם ערשטן סוג פון די קרבנות וואס מיר האבן ערשט געלערנט אין קרבן עולה, אינטערעסאנט וואס דער רבי איז מעורר אז דאס וואס דער רמבן זאגט אז א מענטש האט געזינדיגט האט מען געדארפט אויסגיסן זיין בלוט און מען געדארפט אים פארברענען איז דווקא אויף דעם פסוק טאקע וואס ס'רעדט זיך ביי קרבן עולה זייער געשמאק וואס אויך עולה איז מכפר על מצוות עשה ועל לאו שניתק לעשה א קרבן עולה איז מכפר, סיי אויב איינער האט עובר געווען אויף א עשה, האט געדארפט עפעס טון און האט נישט געטון, אדער האט א זאך, א לאו, שניתק לעשה. אויף א לאו אליין איז נישט, אבער אז דא ס'דא א לאו וואס איז צוגעטשעפעט צו א עשה, איז אויב ער האט עס עובר געווען, איז אויף דעם איז. דער עולה אויכעט מכפר א דוגמא אויף א אויף א לאו שניתק לעשה איז עס שטייט א גנב איינער וואס ס'גנב'עט איז ער דאך עובר אויף א לא תעשה לא תגנוב אבער צו דערצו איז דא א עשה וואס איז די עשה אז ער דארף אפגעבן והשיב את הגזילה ער דארף אפגעבן די גזילה און דערפאר איז אויכעט נישט אין דעם קיין מלקות וויבאלד אז דער לאו ער קען נאך ער קען עס דאך פאררעכטן אויב ער קען עס פאררעכטן גיבט מען נישט קיין מלקות אויף דעם און די זעלבע זאך איז אויכעט אז א עולה קרבן עולה איז מכפר סיי אויף מצוות עשה און סיי אויף עשה וואס איז ניתק לעשה איז רשי מדייק ביי ונמצה דמו בזריקת הדם וואס אין דעם איז דער עיקר הכפרה און וואס איז רשי מדגיש רשי קומט נאכאמאל דאס רעדט זיך וועגן יינה של תורה און פנימיות העניינים רשי קומט אונז דערציילן ווען מען גיסט די בלוט ווען מען מאכט זריקת הדם פון א קרבן עולה וואס א קרבן עולה איז מכפר אויף א מצוות עשה און אויף א לאו שניתק לעשה און דער עיקר איז דאך דער ענין פון די זריקת הדם, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין תורת כהנים, און רשי אליין ברענגט עס אראפ אויכעט אויפן ווארט דם, און די גמרא אין פסחים, אז דער ענין הכפרה פון קרבן באשטייט אין דעם ענין המיץ, רשי לייגט צו, ברענגט אראפ דעם ווארט פון מיץ אפיים, און ער ברענגט אראפ פון דעם אנדערן פסוק פון. פון משלי און פון ישעיה ברענגט ער אראפ ענין המיץ, וואס איז מיץ? מיץ מיינט כבישה, קוועטשן, די אתכפיא און ביטול פון זיין מציאות. דאס וואס ער קומט אונז דערציילן. רשי לייגט צו אז וויבאלד אז מען רעדט דא וועגן די בלוט וואס מען ברענגט אויף א קרבן וואס איז מכפר, דארף מען וויסן, און דער רמבן זאגט דאך אז אלץ האט מען געדארפט טון די מענטשן, דארף דאך דער מענטש זיך אפלערנען פון דעם. וואס דארף ער זיך אפלערנען פון דעם? אז ער דארף מאכן אתכפיא און מבטל זיין זיין. גאנצע מציאות, און ווי די גמרא זאגט אין ברכות, שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו, ממילא איז דא אויך די זעלבע זאך, רשי קומט אונז דערציילן אז דארף זיין דער ענין פון מיץ, מיץ דארף זיין אין דעם ענין פון אויפן גוטן אופן, נישט דער ענין פון פון פון מיץ, למשל מיץ אפיים וואס ס'ברענגט א ענין פון ריב, נאר פארקערט, דער מיץ וואס ברענגט אים צו אתכפיא און צו ביטול פון מציאות, און דעמאלט.

לשון מיץ אפיים, ווייל אין דעם ענין פון מיץ אפיים יוציא ריב דריקט זיך אויס ברמז דער תוכן כללי פון א חטא און דער אופן התשובה וכפרה אויף א חטא כדלקמן. רשי ברענגט אראפ דעם לשון מיץ אפיים אין פנימיות הענינים אין יינה של תורה ברענגט רשי דעם אין פשוטו של מקרא האבן מיר שוין געלערנט ביז יעצט יעצט וועט ער מסביר זיין וואס איז דער ענין פון מיץ אפיים יוציא ריב ברמז ברענגט ער ארויס דעם גאנצן תוכן פון א חטא און ווי מ'דארף תשובה טון אויף דעם און די כפרה אויף א חטא ווי מ'גייט מסביר זיין אין אות ז. בנוגע צו כעס זאגן רזל כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, די גמרא אין שבת זאגט כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, און דער אלטער רבי אין אגרת הקודש איז מסביר פארוואס איז דאס אז בשעת הכעס נסתלקה ממנו האמונה, בשעת וואס איינער ווערט אין כעס ווייזט דאס אז די אמונה זיינע איז אוועקגעגאנגען. פארוואס? ווארום אויב ער וואלט געגלויבט אז דאס קומט מאת השם וואלט ער דאך נישט געווארן אין כעס. און זיין ווערן אין כעס ווייזט אז ס'פעלט אין אים, די אמונה איז אוועקגעגאנגען פון אים. דאס הייסט, אין דעם ענין הכעס דריקט זיך אויס די אפגעריסנקייט פון אויבערשטן, ווי דער לשון איז, כאילו עובד עבודה זרה, חס ושלום אז ער איז אפגעריסן פונעם אויבערשטן, וואס דאס איז דאך די נקודה פון אלע עבירות. אלע עבירות ווערט מען אפגעריסן פונעם אייבערשטן, ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא פרק כד, ווייל דורך יעדער עבירה וואס מ'איז עובר אויפן רצון העליון ווערט מען בשעת מעשה אפגעריסן פון אלוקות, מעין, ס'איז אזוי ווי דורכן חטא פון עבודה זרה, ס'איז נישט אזוי שטארק אפגעריסן, ווייל ס'איז נישט אזא גרויסע עבירה ווי עבודה זרה, אבער עבודה זרה איז. ווערט אפגעריסן אינגאנצן פונעם אייבערשטן, און דאס איז דער פירוש פנימי פון סיום הכתוב, יעצט וועט מען פארשטיין ווי מען קען ווי רשי ברענגט דעם פסוק דווקא, פון דעם קען מען ארויסלערנען דעם ענין א מורא'דיגן געוואלדיגן לימוד, און דאס איז דער פירוש פנימי אין סיום הכתוב מיץ אפיים יוציא ריב דורך אן עבירה ווערט א ריב מיטן אויבערשטן. מען האט גערעדט אז דעם ענין פון מיץ אפיים אז מען קוועטשט אים נאכאמאל דעם כעס זיינעם ווערט א ריב ווערט א מחלוקת, זאגט דער רבי אז דורך אן עבירה ווערט א ריב, מיט וועמען ווערט דער ריב? ווערט דער ריב מיטן אויבערשטן. נאר היות אז ביי כעס איז דאס בהדגשה ובאופן בולט, נישט ווי ביי אנדערע עבירות, ווי מען זעט אז נאר ביי באשטימטע עבירות שטייט כאילו עובד עבודה זרה, דעריבער ווערט דאס געזאגט ביי מיץ אפיים, וואס דארטן איז דאס בגילוי כנזכר לעיל. זייער געשמאק. מיץ אפיים האט מען גערעדט אז דאס איז ווען א מענטש קוועטשט און ער טוט אין דעם ענין פון כעס, ער איז אין כעס אויף יענעם און ער ברענגט עס ארויס און ער קוועטשט זיך אין דעם און ער קאכט זיך אין דעם, ביז ס'ווערט א מחלוקת. פארוואס ברענגט מען דווקא דא דעם ענין פון יוציא ריב, אז ס'ברענגט א ריב צום אייבערשטן דער ריב פון כעס? ווייל אין נישט ביי אלע עבירות שטייט כאילו עובד עבודה זרה, דווקא ביי כעס, דערפאר שטייט דער לשון מיץ אפיים, ווען ס'רעדט זיך וועגן כעס, איז יוציא, וואס קומט ארויס פון דעם? קומט ארויס ריב, אז א מענטש איז אין כעס, ברענגט עס ארויס א ריב מיט'ן אייבערשטן, און ער ווערט חס ושלום אפגעריסן פונעם אויבערשטן. און בשעת א איד. דעריבער ווערט דאס געזאגט ביי מיץ אפיים וואס דארטן איז עס בגילוי, דארטן שטייט קלאר, שטייט אין די גמרא כל ה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, בשעת א איד ברענגט א קרבן און טוט תשובה אויף דער עבירה, יא, ער ברענגט דאך א קרבן עולה און ער טוט תשובה, אויך דעמאלט איז מיץ אפיים יוציא ריב. יעמאלט ווערט דער מיץ אפיים אויף א גוטן אופן. ווי ווערט מיץ אפיים אויף א גוטן אופן? נאר דאן איז דאס באופן פון כובש כעסו. נישט ער קוועטשט און ער קאכט זיך אין דעם, ער איז אים כובש, ער צופרעסט אים, ער פרעסט אים ביז אזוי אז ער ווערט אויס. ער הערט אויף צו טראכטן וועגן דעם וואס יענער האט אים געטון, און דאס במילא דער מיץ איז שוין נישט דער ענין פון קוועטשן זיך און דאס ארויסברענגען, נאר ס'איז כובש כעסו, און אויך, און ס'קען גאר זיין אז דער מיץ קען מען נוצן אויפן גוטן אופן אויכעט, דא א גמרא, מרגיז יצר טוב על יצר הרע, ער ברענגט ער מאכט דעם יצר הרע, דער יצר טוב איז ווערט אלעמאל ברוגז אויפן יצר הרע, וואס קומסטו מיר פארדרייען דעם קאפ איך זאל טון עבירות. בכללות איז עס ביי תשובה אויף יעדער עבירה וואס ער איז כובש און מבטש דעם יצר הרע וועלכער האט אים געבראכט צו עובר זיין אויפן רצון העליון און ווערן אפגעריסן פון אלוקות, נישט דווקא ביי עבודה זרה, נישט דווקא ביי כועס, נאר ביי יעדן עבירה וואס א מענטש האט געטון, ער וויל תשובה טון און ער ברענגט א קרבן, וואס זעט מען דארטן? זעט מען אז דא דער מיץ אפיים איז יוציא ריב, דער מיץ, יעצט דער מיץ זיין אויף א אופן פון כובש כעסו, און ס'קען נאך זיין נאך בעסער מרגיז יצר טוב על יצר הרע, און דורכדעם איז אויך יוציא ריב

און דערפאר שטייט דא ביי אפיים לשון רבים דער כעס וואס ברענגט דעם ריב מיטן אויבערשטן רחמנא ליצלן, און דער כיבוש הכעס לאפרושי זיך אליין מאיסורא בשעת התשובה והבאת הקרבן וואס ברענגט דעם ריב מיטן יצר הרע, דערפאר שטייט דא לשון אפיים ווייל דא איז דא צוויי, דא איז דא סיי אין דעם אופן ווי ער ווי ער ריב מיטן אויבערשטן ווען ס'איז ווען ביי אים איז דא דער ענין פון פון דעם ריב,

עס קען דאך אבער ווערן א שאלה, וויבאלד אז מצד עצמו איז דאך א איד נישט שייך צו אן עבירה, כמאמר אדמו"ר הזקן, נאכדעם אלץ וואס מ'האט ערשט געלערנט וועגן דעם ענין פון תשובה, דעם ענין פון עבירה, ווערט דאך א שאלה וואס, וויבאלד אז מצד עצמו איז א איד נישט שייך בכלל צו עבירה, כמאמר אדמו"ר הזקן, דער אלטער רבי האט געזאגט, א איד, נישט ער קען און נישט ער וויל, זיין אפגעריסן פון אלוקות. א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיין אפגעריסן פון אלוקות. און דאס וואס א איד פאלט דורך אין אן עבירה, איז דאס אן ענין פון עלילה מצד מעלה. דאס ברענגט אראפ פון תנחומא און אין גמרא, דאכט זיך אז מען ברענגט אראפ דעם פסוק נורא עלילה על בני אדם, אפילו דעם גאנצן ענין פון חטא עץ הדעת מיט אלץ, עס קומט אלץ מלמעלה. נאכאמאל, און דאס וואס א איד פאלט דורך אין אן עבירה איז דאס נאר אן ענין פון עלילה, מצד למעלה כביכול, און דעריבער זאגט מען אז בל ידח ממנו נדח, וויבאלד אז ס'קומט אלץ פונעם אייבערשטן, סוף סוף וועט יעדער איד תשובה טון, ווי דער אלטער רבי זאגט אין הלכות תלמוד תורה, ברענגט זיך אראפ אין תניא פרק לט, איז צוליב וואס האט געדארפט זיין די ירידה והסתר שעל ידי החטא. ווערט דאך די שאלה, וואס דארף מען עס האבן אינגאנצן? וואס דארף זיין בכלל דער ענין פון חטא און די ירידה און דערנאך זאל זיין די עליה, וואס דארף מען עס האבן? אויף דעם איז רשי ממשיך, געוואלדיג ווי אין רשי קען מען זען א ענטפער אויף דעם אויכעט. רשי ברענגט אראפ כי אפס המץ. וואס גייט אויף דעם חלב וואס מען איז מוצץ פון די צאן ובקר, דאס הייסט, דאס וואס קומט ארויס פון דער סחיטה וכבישה, נאכדעם וואס ער טוט תשובה, איז כדוגמת ענין החלב, געוואלדיג. אפס המץ האט מען געזאגט אז ס'האט זיך געענדיגט, דער, די, דיין עשירות מיט אלץ וואס דו האסט געהאט איז אוועקגעגיין, ווי איז געווען די עשירות פון די בהמות און די בקר וצאן וואס דו האסט געהאט, וואס האסט פון זיי מוצץ געווען דעם חלב, זאגט דער רבי, דאס וועט אונז געבן א מורא'דיגן ענטפער אויף וואס האט געדארפט זיין בכלל די ירידה והסתר וואס איז דא דורך דעם ענין פון חטא, מבהיל'דיגע ווערטער. חלב מצד עצמו איז די, ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען, אז אין אז אין חלב איז דא איז דא א קא סלקא דעתך, די גמרא אין די גמרא אין בכורות פון תורת אמת, דא א קא סלקא דעתך אין תורת אמת, אז חלב האט געדארפט זיין אסור. מצד דעם וואס דם נעכר ונעשה חלב, אדער מצד אבר מן החי, די גמרא ברענגט אראפ די צוויי סברות, איין סברה איז ווייל די חלב פון די בהמה ווערט דווקא פון דעם דם, און דם טאר מען דאך נישט עסן, וואלט מען נישט געטארט עסן, טרינקען, די חלב פון א בהמה, אדער ס'איז מצד אבר אבר מן החי, די ראיה די רמז מ'ברענגט זיך פון די גמרא אין נידה, שטייט דארט אז א אישה מינקת איז האט זי נישט קיין דם, ווייל דם נעכר ונעשה חלב, איז ממילא זעט מען דא אז לכאורה צוליב די צוויי זאכן האט מען נישט געטארט עסן, נאר תורה האט מחדש געווען אז דאס איז אז דאס איז מותר, ביז אז דאס ווערט אן ענין מיט וועלכן מ'איז משבח ארץ ישראל, נישט נאר ס'איז אסור, נישט נאר מ'איז דאס מתיר, נאר ס'ווערט א ענין פון שבח אויף ארץ ישראל, שטייט א פסוק אין שמות, ארץ זבת חלב ודבש. אז מען וויל משבח זיין ארץ ישראל איז מען משבח מיט די חלב, וואס דאס ווייזט אויף דעם ענין פון אתהפכא, א זאך וואס על פי תורה האט דאס געדארפט זיין אסור, איז דאס די תורה מתיר און אויך משבח. זעט מען ביי חלב א געוואלדיגע זאך, על פי תורה האט דאס געדארפט זיין אסור, און מען זעט דעם ענין פון אתהפכא, וואס איז אתהפכא אז נישט נאר אז ס'איז אסור נאר די תורה איז דאס מתיר און ס'איז משבח מיט דעם ארץ ישראל ועל דרך זה ברוחניות הענינים מ'קען מען עס צוגלייכן צו דעם ענין פון וואס דער רבי האט געפרעגט צו די וואס האט געדארפט זיין די ירידה והסתר שעל ידי החטא ועל דרך זה ברוחניות הענינים די כוונה פון דעם מיץ אפיים יוציא ריב וואס פריער האט דער מענטש עובר געווען אן עבירה און ס'איז געווען דערפון דער ריב לגבי דעם אויבערשטן ווי געלערנט פריערט און דערנאך איז ער כובש כעסו און דער ריב איז מיטן יצר הרע, יא, אין רוחנישע ענינים האט מען געזאגט אז דאס, אז דער פסוק זאגט טאקע דעם לשון מיץ אפיים, ווייל ס'רעדט זיך וועגן די צוויי סארטן, ס'דא ווען ער טוט א עבירה יעמאלט איז יוציא ריב מיטן מיטן אויבערשטן, דערנאך ווען ער טוט תשובה איז דער מיץ אפיים אז ער קוועטשט דאס, ער לאזט אים נישט ארויסקומען, וואס ווערט פון דעם? ווערט פון דעם דער ריב מיטן יצר הרע, איז צוליב דעם ענין אויס כפיה ואויס אבכה, וואס דאס מיינט, איבערמאכן דעם רע אויף טוב, ווי דער אלטער ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא דעם טייטש אין פסוק א פסוק אין משלי דער אלטער רבי טייטשט עס אפ אין תניא פרק כ"ז כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה דער פסוק זאגט דארט יעדער זאך וואס דער אייבערשטער האט געטון האט ער עס געטון פאר זיך פאר דעם אייבערשטן און אויכעט א רשע צו דעם טאג צו א שלעכטן טאג זיינעם

וואס דארף מאכן פון דעם אז נעמען דעם רע מהפך זיין אויף טוב און ס'וועט ווערן יום ואור למעלה און דורך דעם וואס ווערט דורך דעם וואס מען ברענגט דעם קרבן ווערט ריח ניחוח לשם ווי שטייט אין אונזער פרשה נחת רוח פארן אויבערשטן ווי ווערט דער נחת רוח פון דברים חריפים או מחומצים רק שהם שהם מתובלים דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא אין פרק כ"ז, אז דער איינער וואס איז טוט תשובה, יעמאלט איז דאס א ענין אזוי ווי מען נעמט א דבר, א שארפע זאך וואס מען קען דאס נישט עסן אליין, מען נעמט א זאך וואס איז זייער זויער, און מען קען דאס נישט עסן אליין, און מען מאכט דאס מיט תבלינים, מתובלים ומתוקנים היטב, ווערט פון דעם פשוט א געשמאקער מאכל, עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש, ממש די לשון פון אלטן רבי'ן, זאג נאכאמאל, דברים חריפים ומחומצים, רק שהם מתובלים ומתוקנים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש, דאס ווערט א נחת רוח פאר דעם אויבערשטן. און עס ווערט אסתלק יקרא דקודשא בריך הוא בכולהו עלמין, דורך דעם קומט אראפ די רייכקייט, די טייערקייט, די שכינה פונעם אייבערשטן קומט אראפ אין אלע וועלטן.